זאגט די הייליגע גמרא, מארגן רבי לעזער, האלט מען דף ח' עמוד א' די לעצטע ווארט פונעם עמוד איז ווי אונז זעמיר געבליבן ביים לעצטן שיעור איז עולא געזאגט א חידוש, עולא געזאגט א חידוש אז ס'איז דא א לאקי נאמבער וואס רופט זיך נײַן טפחים ווען א מענטש שטעלט אויף א עמוד ברשות הרבים ווייל ס'איז זייער פראקטיש. טיש פאר מענטשן זיך צו באנוצן מיט די עמוד, ס'איז ניחא ליה תשמישתיה, ס'איז גרינג עס צו באנוצן, ממילא די קאמפארטעבל פלאץ ברשות הרבים האט א דין ווי א רשות הרבים, דאס איז געווען עולא'ס חידוש, די גמרא געפרעגט צו מ'קען בארגן די הלכה אויך לגבי א גומא, לגבי א גריב, אויב אונז האמער א גריב וואס איז פונקט נײַן טפחים, פונקט די סוויט ספאט, פון ניין טפחים, וואס איז געווען א צד וואס על כל פנים רב יוסף וואלט אזוי געלערנט אז דארט איז אויך גרינג פאר מענטשן צו באהאלטן זאכן, ער האט א באטל, האט א סנעפל באטל, וויל נישט זאל קראכן, ער לייגט עס אריין דארטן אין דעם ניין טפחים און ער היט עס אפ, ממילא האט די גמרא געוואלט טענה'ן אז א גריב פון ניין טפחים זאל אויך הייסן ווי א רשות הרבים, ווייל די רבים באנוצט זיך דערמיט, און אויף דעם האט די גמרא געענטפערט, על כל פנים האבן מיר געהאט א מחלוקת, אז רבא לערנט אז לא ניחא תשמישתיה, ס'איז נישט אזוי. פראקטיש, ס'איז שוין נישט אזוי פראקטיש די באנוץ פון א גומא איז שוין נישט אזוי פראקטיש ווי אן עמוד, כ'נוץ עס אמאל באט ס'איז תשמיש על ידי הדחק, און רבא טענה'ט אז ווען א זאך איז תשמיש על ידי הדחק האט עס נישט קיין דין רשות הרבים, אויף דעם גייט די גמרא יעצט פרעגן פון רבא פון א ברייתא, איתיביה, האט מען געלערנט אין א ברייתא די לעצטע ווארט מיש'מיר איבער דעם עמוד, צו דף ח' עמוד ב איז נתכוון לשבות ברשות הרבים, דא רעדט מען א מענטש וואס ער וויל מאכן אן עירוב תחומין, יעדער איינער ווייסט אז חז"ל האבן גע'אסר'ט פשטות, ס'איז א דרבנן, חז"ל האבן גע'אסר'ט א מענטש ארויסצוגיין צוויי טויזנט איילן פון דעם פלאץ וואו ער האט קונה שביתה געווען אין ערב שבת, אבער דא אן עצה פון עירוב תחומין, עירוב תחומין מיינט אז איך גיי צו די עק פון די צוויי טויזנט איילן פון מיין הויז למשל ביז וואו איך מעג גיין איך לייג דארט אראפ א ברויט איך בין דארט קונה שביתה די מקום פונעם פת די מקום וואו די ברויט פונעם וואו די מענטש איז זאג איך אז דארט איז דער מענטש דארט וואו זיין חלה לכבוד שבת איז, דארט איז דער מענטש, גייט ער קענען גיין פון דארט צוויי טויזנט איילן ווייטער, ס'אבער דא א מורא'דיגע תנאי ווען מען רעדט פון שאפן אן עירוב תחומין אז איך דארף האבן עקסעס צו דעם ברויט, למשל אויב איך גיי צוויי טויזנט איילן ווייט פון מיין הויז און איך בין אין א רשות הרבים און איך לייג אריין די ברויט אין א רשות היחיד וואס איז דערנעבן, ס'דא דארטן עפעס א ספאט, איך גיי נישט קענען ארויסנעמען די ברויט פונעם רשות היחיד אין שבת צו די רשות הרבים וואו איך בין, אין אזא פאל הייסט עס נישט קיין עירוב תחומין, איך האב נישט קיין עקסעס צו די ברויט, די גאנצע קאנצעפט פון עירוב תחומין איז אז דארט וואו איך בין מיט מיין ברויט, דארט וואו איך קען מיך באנוצן מיט מיין ברויט, דארט בין איך, אז איך האב נישט קיין עקסעס צו די ברויט ארבעט עס נישט, סאו דא רעדט מען פון אזא פאל נתכוון לשבות ברשות הרבים, דער מענטש וויל מאכן עירוב תחומין אין רשות הרבים והניח עירובו בבור, און ער לייגט אריין זיין עירוב, זיין עירוב תחומין, זיין ברויט. אין א בור, זאגט די ברייתא למעלה מי' טפחים, אויב איז עס העכער צען טפחים וועלן מיר שוין זען די גמרא וואס ס'מיינט איז עירובו עירוב, ווייל אויב ס'איז העכער פון צען טפחים קוק איך יא אן ווי ער האט עקסעס צו זיין ברויט ער מעג עס ארויסנעמען פונעם פונעם בור און ס'איז עירובו עירוב למטה מי' טפחים, אויב למטה מי' טפחים אויב איז עס נידריגער ווי צען קען ער דאך שוין נישט ארויסנעמען דעם ברויט איז אין עירובו עירוב און די גמרא גייט שוין פרובירן אויסקלארן די ברייתא. סאו לאמיר זען היכי דמי אילימא ווי אזוי רעדט זיך דא אילימא אז מיר וועלן זאגן אז מען רעדט זיך בבור דאית ביה עשרה ביי א בור וואס בעצם די בור איז טיף צען טפחים סאו אונז האמיר יעצט דא א בור ברשות הרבים לאמיר האלטן קאפ וואס איז צען טפחים און למעלה דאס וואס דו זאגסט מיר אז למעלה מי' אויב איך לייג דעם ברויט העכער צען איז עירובו עירוב מיינט עס דדלאי ואותביה ער רוקט ארויף דעם ברויט די בור גייט ביז צען. ער איז געגאנגען און האט ארויפגערוקט דעם ברויט, לאמיר זאגן, ביי א געוויסע פארט, ביי ניין טפחים, ביי אכט טפחים, אביסל העכער, די בור האט נישט געלאנדעט ביז קרקעית הבור, ס'איז נישט ממש פון אונטן, ס'איז אביסל העכער, און דאס זאל זיין א סיבה פארוואס איך זאל האבן עקסעס צום ברויט, איך זאל עס מעגן ארויסנעמען, זאגט די גמרא, מ'קען נישט אזוי זאגן, אה, און ווייטער, למטה, ולמטה, וואס מיינט למטה מעשרה? דתתאי ואותביה, אז דאס פאלט אראפ ביזן קרקעית הבור, ס'איז ביי צען טפחים, אדער מער ווי צען טפחים, לאמיר זאגן די בור איז צן טפחים וואס דעמאלטס קען איך נישט ארויס נעמען, ווייל דעמאלטס קען איך נישט ארויס נעמען דעם ברויט, ווייל איינמאל די בור איז צען טפחים איז דאס א רשות היחיד, און איך שטיי דאך אין רשות הרבים גיי איך נישט קענען ארויס נעמען דעם ברויט, זאגט די גמרא דאס מאכט נישט קיין סענס מה לי למעלה מה לי למטה ס'העלפט מיך נישט אויב איך לייג דעם ברויט ביי ניין ביי אכט ביי זיבן וואס העלפט עס מיר, איינמאל די בור איז טיף צען טפחים קוק איך אן דעם גאנצן בור ווי א רשות היחיד, ממילא אפילו די ברויט זיצט ביי ניין ביי אכט ביי זיבן ביי זעקס. די גאנצע אויר פון א בור וואס איז טיף צען טפחים האט א דין ווי רשות היחיד, רשות היחיד איז נישט נאר ביי די פלאר ביי די צען, איך דארף האבן צען צו שאפן דעם דין רשות היחיד, באט איינמאל ס'איז שוין א רשות היחיד איז די גאנצע בור א רשות היחיד, ווי זאגסטו מיר אז איינמאל ס'איז למעלה מי' די ברויט ליגט נישט ממש אונטן ס'ליגט אביסל העכער גיי איך קענען ארויס נעמען די ברויט, ס'האט א דין ווי א רשות היחיד איך בין א מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים קען נישט זיין דאס. פשט אין די משנה, אלא לאו, אלא לאו, אלא לאו בבור דלית ביה עשרה, דאס וואס איך זאג דיר אז למעלה מי' טפחים איז עירובו עירוב, נאכאמאל, דאס וואס איך זאג דיר למעלה מי', למעלה מי' טפחים איז עירובו עירוב, רעדט זיך ווען די בור איז בעצם נישט טיף קיין צען טפחים, וקתני עירובו עירוב, און דו זאגסט מיר אז די עירוב הייסט אן עירוב, און די גמרא וויל עס יעצט איינזעצן אז מען רעדט ביי ניין, איז אלמא תשמיש על ידי הדחק שמיה תשמיש, איינמאל דו זאגסט מיר אז ווען ס'איז ניין. קען איך ארויסנעמען דעם ברויט? איז פשט איז אז ס'ארט דיך נישט איך גיי ארויסטראגן פון דעם בור צום רשות הרבים, איז פשט איז אז דו זאגסט אז דער בור האט אויך א דין רשות הרבים, און מרשות הרבים לרשות הרבים מעג איך טראגן ווייל כ'בין נישט קיין מעביר ד' אמות, און וועגן דעם איז עירובו עירוב ווייל כ'האב עקסעס צו דעם ברויט, קומט דאך אויס נישט ווי רבא וואס רבא זאגט אז ביי ניין טפחים האט עס נישט קיין דין רשות הרבים, דא האמיר א ברייתא לכאורה וואס זאגט קלאר אז ביי ניין טפחים הייסט עס יא רשות הרבים וועגן דעם מעג איך נעמען דעם ברויט וועגן דעם איז עירובו עירוב, זאגט די גמרא אז רבא האט אוודאי געוואוסט פון די ברייתא צו די משנה פון וואס מען רעדט דא, און רבא האט געהאט צוויי תירוצים וויאזוי ער האט איינגעזעצט די ברייתא אז עס זאל נישט זיין קיין סתירה צו זיין שיטה זימנין משני ליה. אמאל האט ער געענטפערט אז מען דארף אביסל עדיטן די כוונה פון די ברייתא אז ס'שטייט. נתכוון לשבות ברשות הרבים מיינט ער נישט ממש צו זאגן אז דער מענטש שטייט אין רשות הרבים, נאר הוא ועירובו בכרמלית, מען רעדט דא טאקע פון א בור פון ניין טפחים, ניין טפחים טענה'ט רבא האט נישט קיין דין רשות הרבים, ס'האט נאר א דין כרמלית, ווייל ס'איז תשמיש על ידי הדחק, און וועגן דעם מעג איך עס ארויסטראגן, ס'איז עירובו עירוב און איך מעג עס ארויסטראגן פארוואס? ווייל איך שטיי אויך אין א כרמלית, און מכרמלית לכרמלית מעג איך טראגן. אבער דאס וואס די משנה, דאס וואס די ברייתא זאגט דא נתכוון לשבות ברשות הרבים, זאגט ער ס'מיינט נישט צו זאגן אז מ'שטייט דא ממש אין רשות הרבים, ער מיינט צו זאגן אז שטייט אין א כרמלית, ער רופט עס פון רשות הרבים ווייל ס'איז נישט קיין רשות היחיד, ווי רש"י איז מסביר די גאנצע הלכה צו מחלק זיין צווישן נײַן טפחים אדער י' טפחים איז נאר די גאנצע חילוק צו מחלק זיין צווישן נײַן טפחים אדער י' טפחים איז נאר טאקע ווייל איך רעד דא נישט פון א רשות היחיד, איך רעד דא פון א כרמלית. ביי י' טפחים וואלט עס געווארן א רשות היחיד, און מרשות היחיד לכרמלית טאר איך נישט טראגן, וועגן דעם זאגט די ברייתא אין עירובו עירוב למעלה מי' טפחים, אויב די בור איז נאר טיף נײַן האט עס א דין כרמלית, און מכרמלית לכרמלית קען איך יא טראגן. אבער וואלט מען דא גערעדט פון א רשות היחיד, וואלט מען דא גערעדט פון א רשות היחיד פשט איז מיין פראפערטי ארום איז א רשות היחיד איז איינמאל ס'איז צען איז עירובו עירוב, פארוואס איינמאל ס'איז צען איז עירובו עירוב? ווייל יא איינמאל ס'איז צען איז יא וועגן די בור איז א רשות היחיד און ארויסטראגן איז אויך א רשות היחיד קומט אויס די גאנצע דין פון אין עירובו עירוב למטה מי' טפחים איז דווקא ביי א זאך וואס איז נישט קיין רשות היחיד וועגן דעם רופט ער עס אן אזוי איז רש"י מסביר נתכוון לשבות ברשות הרבים הגם מ'רעדט נישט קיין רשות הרבים. ווייל ער מיינט צו זאגן נישט רשות היחיד, ווייל ביי רשות היחיד קען איך נישט עפלייען דעם דין. אבער צו אין קורצן צאמצונעמען די תירוץ פון רבא, רבא זאגט דא אז די ברייתא רעדט זיך ווען דער מענטש שטייט אין א כרמלית, די בור וואס ווען איך בין דיר מתיר ארויסצונעמען דעם ברויט איז ווען ס'איז ניין טפחים האט עס אויך א דין ווי א כרמלית, אזוי ווי זיין שיטה אז תשמיש על ידי הדחק האט א דין כרמלית, און אוודאי מעג איך נעמען די ברויט מכרמלת לכרמלת און ס'איז נישט דא דא קיין שום פראבלעם. דאס איז איין תירוץ וויאזוי רבא האט זיך א עצה געגעבן מיט די ברייתא. די צווייטע תירוץ וואס זימנין משני ליה, די צווייטע תירוץ וואס רבא פלעגט נוצן איז ניין, אז די ווערטער נתכוון לשבות ברשות הרבים מיינט טאקע ממש רשות הרבים, ליטערלי רשות הרבים אזוי ווי די לשון פון די. אזוי ווי די לשון פון די ברייתא, איי ווערט דאך צוריק שווער, אז די בור איז א כרמלית, ניין טפחים איז א כרמלית, ווי אזוי מעג איך ארויס נעמען מיין ברויט און עס טראגן צום רשות הרבים, איז הוא ברשות הרבים ועירובו בכרמלית, איי פארוואס איז עירובו עירוב, פארוואס זאגסטו איך האב עקסעס צו דעם ברויט, די תירוץ איז ורבי היא דאס איז די שיטה פון רבי, דאמר רבי לערנט אז כל דבר שהוא משום שבות, יעדע זאך וואס איז אסור משום שבות, ס'א דרבנן למשל טראגן ביי א כרמלית, איז לא גזרו עליו בין השמשות, חזל. האבן נישט גע'אסר'ט ווען בין השמשות ווען ס'איז ספק יום וספק לילה איז נאכנישט דא קיין איסור איז נאכנישט דא קיין איסור שבות קומט אויס די גאנצע דין הוצאה ביי א כרמלית איז נאכנישט חל בין השמשות איז ווען ווען איז חל די חלות פון עירוב תחומין ווען בין איך דן צו די ברויט איז מיין ברויט צו איך האב עקסעס צו די ברויט דאס איז בבין השמשות ווען די שבת קומט אריין, און לויט רבי וואס רבי זאגט אז בין השמשות איז נישטא קיין איסור הוצאה פון כרמלית, קומט אויס אז בבין השמשות ווען ס'איז די חלות פון די דין עירוב תחומין האב איך עקסעס צו מיין ברויט, וועגן רבי זאגט איך האב נאך דעמאלטס נישט די איסור, קומט אויס די גאנצע פראבלעם וואס דו האסט דא אז כ'האב אז איך האב נישט קיין צוטריט צו מיין ברויט ווייל איך טאר נישט מוציא זיין מכרמלית לרשות הרבים, ברגע האמת ווען דאס איז מיר נוגע דאס איז בין השמשות וואס דעמאלטס דארף זיין די חלות דין פון עירוב תחומין ווען דער מענטש דארף קונה זיין זיין מקום שביתה דעמאלטס האט ער יא עקסעס ווייל רבי זאגט אז דעמאלטס מעגסטו נאך טראגן מילא לויט רבי פארשטיי איך זייער גוט פארוואס איז עירובו עירוב פארוואס ווייל איך רעד דא נאר פון א איסור שבות א איסור דרבנן פון מוציא זיין מכרמלית לרשות הרבים און ס'ארט מיך נישט אז throughout שבת גיי איך נישט האבן קיין עקסעס צו די ברויט ווייל בין השמשות וואס דעמאלטס איז די חלות פון מקום שביתה דעמאלטס שאפט זיך די דין עירוב תחומין, דעמאלטס האב איך יא געהאט עקסעס צו די ברויט, שטימט? גייען מיר ווייטער, זאגט יעצט די גמרא ווייטער ולא תימא דחויי קא מדחינא לך, טענה'ט יעצט רבא אז זאלסט נישט מיינען אז דחויי קא מדחינא לך, איך האב דאך סתם געזוכט א תירוץ און צו זאגן אז די ברייתא צו זאגן אז די ברייתות זענען נישט קיין סתירה צו מיר, אז די ברייתא פרעגט מיך נישט אפ אלא דווקא קיין מנהלך, איך העל דיך אויפווייזן אז דווקא קאמינא לך אז דווקא קאמינא לך איך וועל דיך אויפווייזן אז איך האב א בפירוש'ע ראיה אזוי ווי מיין שיטה איך בין געבונדן איך האב א משנה וואס זאגט מיר קלאר א תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש איינמאל איך האב א משנה וואס זאגט מיר קלאר אז תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש און ניין הייסט א כרמלית, מוז מען בהכרח לערנען אין די ברייתא ווי די צוויי תירוצים וואס איך האב דיר יעצט געזאגט, עס איז נישט סתם קיין דחיות, לאמיר זען דתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה, די משנה איז ווייטער דא אין מסכת שבת, אזוי מיין איך, יא, שטייט אין משנה אזוי, אם היה רקק מים, ס'איז דא א פאדל פון וואסער, וואס איז די פאדל? די פאדל האט פון אונטן בלאטע, און העכער די העכער דעם איז דא וואסער. א פאדל וואסער אינמיטן רשות הרבים, ס'איז אבער רשות הרבים מהלכת בו, די פאקט איז אז איך זעה מענטשן שרעקן זיך נישט פון די פאדל, זיי שרעקן זיך נישט פון די בלאטע, און זיי קריכן אריין איז די הלכה הזורק לתוכה ד' אמות חייב ווען א מענטש מאכט א הנחה אין די פאדל, ער ווארפט אריין א באל, אוודאי איז ער חייב, פארוואס ווייל איך זאג נישט אז דער רקק שטעלט אפ דעם רשות הרבים? ווייל ס'איז רשות הרבים מהלכת בו ווייל דער ציבור שרעקט זיך נישט פון די וואסער און דער עולם פארט אריין איז האט עס א דין חייב איז זאגט די משנה די שיעור וכמה הוא רקק מים ווען קען איך זאגן אז די רקק מים די פאדל דא הייסט ווייטער ווי א רשות היחיד אנטשולדיגטס ווי א רשות הרבים דאס איז פחות מ י טפחים דאס איז כל זמן פחות מ י טפחים דאס איז כל זמן ס'איז נישט טיף. כל זמן די וואסער די פאדל דא נישט טיף קיין י טפחים, איינמאל ס'איז טיף י טפחים שאפט עס א רשות בפני עצמו, איז די משנה איז מורא'דיג אינטערעסאנט, קוקטס אריין די משנה הייבט יעצט אן נאכאמאל חזרה די גאנצע הלכה וואס כ'האב דיר יעצט געזאגט ורקק מים, און די פאדל פון וואסער וואס אונז האבן יעצט גערעדט שרשות הרבים מהלכת בו וואס דו האסט דא די ציבור וואס דו האסט דא די ציבור גייט איז הזורק לתוכה ד' אמות חייב און די משנה איז מורא'דיג אינטערעסאנט כ'האב דאך יעצט געענדיגט זאגן די הלכה פון רקק מים, דו מאכסט חזרה, דו זאגסט מיר איבער די זעלבע הלכה, איז זאגט די גמרא בשלמא רקק רקק תרי זימני איך פארשטיי פארוואס די משנה דארף מיר איבער זאגן די הלכה צוויי מאל, ווייל די משנה רעדט פון צוויי אנדערע פעלער חד בימות החמה, איינמאל דארף איך עסטעבלישן אז אין די זומער טעג האט די רקק א דין רשות הרבים וחד בימות הגשמים, און די צווייטע הלכה קומט מיר זאגן אז אין די ווינטער טעג איז אויך דא א. די דין אז די רקק האט א דין רשות הרבים וצריכא, איך וואלט נישט געקענט ארויסלערנען איינס פונעם צווייטן דאי אשמעינן בימות החמה, ווען די משנה זאגט מיר ווען נאר אז בימות החמה האט די רקק א דין רשות הרבים וואלט איך געזאגט דעבידי אינשי לקרורי נפשייהו, א מענטש האט נישט אזוי מורא אריינצוגיין אין א פאדל וואסער אין זומער ווייל ער דארף ער דארף ער קען באשטיין זיך לקרורי נפשייהו זיך אפצוקילן פון די היצן, וועגן דעם גייט ער אריין אבל בימות הגשמים וואס קיינער וויל נישט נאס ווערן אין די קעלט, איז אימא לא וואלט איך געוואלט זאגן עס האט נישט קיין דין רשות הרבים, אויף דעם איז די תירוץ אז יא, ואי אשמעינן בימות הגשמים, אויב די משנה וואלט מיך נאר געלאזט הערן אז בימות הגשמים האט די רקק א דין רשות הרבים וואלט איך געזאגט אגב דמטנפי ווייל דער מענטש איז שוין סיי ווי בלאטע פון די בלאטיג פון די רפש וטיט פון די שניי ס'איז ווינטער ווערט דאך א מענטש בלאטיג ממילא איז ער נישט אזוי חס אויף זיך אויף זיין גוף אויף זיינע קליידער נישט אריינצוגיין אין בלאטע ווייל ער איז סיי ווי בלאטיג אבל בימות החמה וואס דער מענטש איז נישט בלאטיג לא וואלט איך געוואלט זאגן אז דער מענטש זוכט נישט אריינצוגיין אין דעם רקק צריכא זאג איך דיר אז אין ביידע פעלער ווען ס'איז רשות הרבים מהלכת בו קוק איך עס אן ווי א ווי א געהעריגע רשות הרבים אלא הילוך תרי זימני למה לי למעשה די משנה זאגט צוויי מאל איבער די תנאי פון ורשות הרבים מהלכת בו און דאס איז אביסל א פלא איינמאל ער זאגט שוין די ערשטע מאל אז די רקק האט א דין רשות הרבים ווען דער ציבור גייט אריין דערין ווען דער עולם האט נישט מורא דערפון, וואס דארפסטו עס איבער זאגן נאכאמאל, איך ווייס דאך שוין פון איך ווייס דאך שוין פון די ערשטע פאל אין די משנה אז ווען בין איך זיך מייחס צו א רקק ווי א רשות הרבים, דאס איז ווען ווען דער עולם גייט טאקע אריין, וואס דארפסטו מיר עס נאכאמאל זאגן, טענת רבא אז דא שטייט באהאלטן אונזער דין אלא לאו. פון דא געדרינגען שמע מינה אז הילוך על ידי הילוך על ידי הדחק שמיה הילוך ווען די השתמשות פון א רשות הרבים איז על ידי הילוך דורך דעם וואס מענטשן גייען מיט די פיס למשל א געווענליכע פריוועי אדער א סיידוואלק אדער א גאס וואס מיין דיון איז צו ס'איז א רשות הרבים אדער נישט איז צו גייען דארט מענטשן אדער גייען נישט דארט מענטשן זאג איך דיר אז הילוך על ידי הדחק איז שמיה רשות הרבים ס'איז שמיה הילוך. און ס'ארט מיך נישט אז דער מענטש גייט נאר דארט ווייל ער האט נישט קיין ברירה, און דאס אליין שאפט שוין א דין רשות הרבים אפילו דער מענטש טוט עס בדוחק, אבער תשמיש על ידי הדחק, ווען מיין דיון צו דאס איז א רשות הרבים אדער ס'איז נישט קיין רשות הרבים איז מצד די השתמשות פון מענטשן, קיינער וואקט נישט אין קיין בור, די גאנצע צד פארוואס איך זאל זאגן אז ס'שאפט זיך דא א דין רשות הרבים איז ווייל איך זאג אז מענטשן באנוצן זיך דערמיט, מענטשן לייגן דארט חפצים, מענטשן באהאלטן דארט זייערע זאכן, און ווען דאס איז מיין דיון ווען דאס איז מיין שאלה צי דא איז דא א השתמשות פונעם רבים אדער נישט, איז אין אזא פאל איז תשמיש על ידי הדחק לא שמיה תשמיש העלפט מיך נישט, ס'איז צוויי אנדערע סארט שאפונגען פון רשות הרבים, ס'איז דא א רשות הרבים וואס שאפט זיך מצד די הילוך בני אדם, מצד ווייל מענטשן גייען, זאג איך דיר אז אפילו א מענטש גייט דארט בדיעבד, ער גייט דארט איז עס א הייוועי, ס'איז א רשות הרבים. השתמשות, השתמשות על ידי הדחק איז נישט גענוג שטארק. צו זאגן אז דאס הייסט ווי א רשות הרבים, און וועגן דעם ענדיגט רבא זיין שיטה אז ער האט א קלארע ראיה פון א משנה אז ווען ס'איז תשמיש על ידי הדחק וואס אין נאמבערס איז עס ביי ניין טפחים וואס די מענטש קען דארט אמאל נוצן דעם בור צו באהאלטן זאכן אבער נאר על ידי הדחק ס'איז נישט קיין לכתחילה'דיגער וועג. אין אזא פאל לערנט ער אז ס'איז נישט קיין רשות הרבים, ס'איז א כרמלית, האמיר געענדיגט די סוגיא, גייען מיר יעצט צו א נייע הלכה. פירט אויס די גמרא, שמע מינה איז טאקע געדרינגען א ראיה צו רבא. אמר רב יהודה, קומט זייער א אינטערעסאנטע הלכה, ס'איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי מ'קען עס לערנען, קודם אונז מוזן טרייען צו לערנען ווי רשי, האי זירזא דקני, א מענטש האט, א בינטל רש"י טייטשט קנים ארוכים. די בעסטע וועג וויאזוי אונז עס צו פארשטיין איז די בעמבו סטיקס וואס מען נוצט צו לייגן אויף די סוכה, אזעלכע לאנגע אזעלכע לאנגע העלצער, און איך מאך א חבילה דערפון, יא, נאך סוכות, וואס טו איך נאך סוכות? מען ראולט עס אריין, מען מאכט א פייל און מען בינדט עס צו מיט צוויי שטריק און נאכדעם רוקט מען עס אריין אין די סטארעדזש רום אדער אונטער די פארטש צו ווי. איז דא האט דער מענטש, דער זירזא דקני, ער וויל עס רוקן פון איין פלאץ צום צווייטן. ס'איז גאנץ גרויס. ס'איז שווער עס צו רוקן פון איין פלאץ צום צווייטן. און וואס די עצה וואס א מענטש טוט, איז א מענטש הייבט עס אויף ביי איין עק, און ער געט עס א טראסקע, און דאן גייט ער צו די אנדערע עק, ער געט עס א טראסקע. אבער ס'איז קיינמאל נישט געווען א מצב וואס איך האב געמאכט עקירה אויף די גאנצע זאך. און ווען איך מאך עקירה אויף איין עק, און אפילו איך טראג עס, און אפילו איך טראג עס ד' אמות, דער אנדערער עק איז געבליבן במקומו אויפן פריערדיגן פלאץ ווי ער איז געווען, טענה'ט רב יהודה, האי זירזא דקני רמא וזק, פיה, ער שטעלט עס אויף און ער ווארפט עס, רמא וזקפיה, רמא איז א לשון פון אויפשטיין, רמה בים, וזקפיה און און ער ווארפט עס, לא מיחייב, האט ער נישט קיין חיוב עד דעקר ליה, און ווי רש"י לערנט עס אז אין זו עקירה, ס'הייסט עס איז נישט קיין עקירה. אין תוספות איז דא א משמעות אז די פראבלעם איז איך האב נישט קיין ד' אמות, איך האב עס קיינמאל נישט געטראגן קיין ד' אמות, אפילו על צד איך וואלט געזאגט אז איך האב דא יא געהאט א געוויסע עקירה, איז למעשה טראג איך נישט קיין ד' אמות, על כל פנים אונז עמיר לערנען ווי רש"י אז ס'ווענדט זיך ווי ווייט ס'איז, איז ניין ווייל ס'בלייבט דאך אויפן פריערדיגן פלאץ, וואס איז די וואס איז די חסרון פון דעם וואס איז געבליבן אויפן פריערדיגן פלאץ, ווייל איך האב נישט מעביר געווען קיין ד' אמות, אדער ווייל איך בין נישט מייחס מיין עקירה אויף איין עק, בין איך נישט מייחס ווי אן עקירה מצד די אנדערע עק, סאו ס'איז דא א דקות'דיגע חילוק, אונז עמיר לערנען פשוט ווי רש"י, שטימט? אבער ס'פארט דאך נישט, ווען איך הייב אויף איינס. סאו שלעפ עס און די אנדערע עק בלייבט. סאו וואס איז מיין חסרון פון דעם וואס די אנדערע עק איז געבליבן? ער איז געבליבן אויף איין פלאץ, איך טראג עס אזוי. סאו מיין חסרון איז וואס פעלט מיר פון די עקירה, און איך קען נישט מייחס זיין די עק וואו איך האב געמאכט אן עקירה ווייל יענע עק זיצט. אדער מיין חסרון איז אז איך קען נישט מייחס זיין אז איך האב געהאט אן העברה פון ד' אמות ווייל מצד דעם אנדערן עק האב איך נישט געהאט קיין העברה פון ד' אמות. סאו קען זיך דא ארומשפילן. גייען מיר ווייטער. און ממילא דא דארף מען צולייגן אביסל קאפ. סייעתא דשמיא וועט מען עס מסדר זיין. אונז האבן געהאט אונזערע לאנגע ברייתא, וואס די ברייתא איז דורך פארשידענע פעלער, דף ו' עמוד א', ס'האט זיך אנגעהויבן מיט א רשות היחיד, ס'איז געפארן צו א רשות הרבים, וואס מיינט א רשות הרבים, און נאכדעם זענען אונז געגאנגען צו א כרמלית, און נאכדעם זענען אונז געגאנגען אין א מקום פטור. די גמרא ווייסט נאכנישט אז די הלכות דא פון עומד אדם על האסקופה, א מענטש שטייט אויף א סטעפ, סטעפ פארנט פון א שער, די גמרא גייט עס מער מייחס זיין צו א סטעפ פארנט פון א מבוי, עמער שוין זעהן, יעדער ווייסט וואס א מבוי איז, א מבוי איז די דעד ענד, ס'איז דריי זייטן, ס'איז אפן צום רשות הרבים, פארנט ביים טיר ביים פתח איז געווען אזא סטעפ, די אחרונים מוטשען זיך צו די סטעפ איז ממש אין די פתח, בשעת וואס כ'האב דא די כותלי, כ'האב דא די כותלי המבוי, און און און די סטעפ איז שוין אינעווענדיג, אדער ניין, ס'איז די סטעפ איז ממש רשות הרבים, די נקודה איז נישט אזוי קלאר. על כל פנים, אונז האבן דא די איסקופה, די מסקנת הגמרא גייט זיין אז די איסקופה איז א מקום פטור, און די פערדע רשות וואס אונז האבן ארויסגערעכנט אין די ברייתא, נאך רשות היחיד, נאך רשות הרבים, נאך כרמלית איז מקום פטור. יעצט ווייסט נאך די גמרא נישט דערפון, די גמרא גייט פרובירן צו פארשטיין וואס איז די הלכה פון דעם. איסקופה, ביז די גמרא גייט אנקומען צו די מסקנא אז דאס איז אונזער מקום פטור. זאגט די הייליגע ברייתא, איז געשטאנען אמר מר, אונז האבן אויבן געלערנט אדם עומד על האיסקופה, א מענטש שטייט אויף דעם סטעפ, איז וואס די הלכה נוטל מבעל הבית, ס'ארט מיך נישט אז דו נעמסט פונעם בעל הבית וואס שטייט אינעווענדיג, און די זעלבע זאך, ס'ארט מיך נישט ווען נותן לו, ס'ארט מיך נישט ווען דו געסט אים, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישטא קיין איסור הוצאה פון די אדער הכנסה פון דעם איסקופה צום רשות היחיד, נוטל מעני ונותן לו, ס'ארט מיך נישט אז דו געסט פארן עני אדער דו נעמסט פון אים. פארוואס? ווייל ס'איז מותר הוצאה והכנסה צום רשות הרבים. יא רבי יואל? ס'איז דא א גרויסע הקדמה אין די ערשטע משנה אז ווען איך רעד פונעם עני רעד איך אלץ פון דעם מענטש וואס שטייט אין רשות הרבים און דער עני שטייט דאך אין רשות הרבים און שנארט פונעם בעל הבית. די בעל הבית זאג איך אלץ אז ער שטייט אינעם רשות היחיד איז די זעלבע שמועס האב איך דא, דער איסקופה איז א איילענד אינדערמיט, ס'ארט מיך נישט אז ער קאמיוניקעיט מיטן בעל הבית וואס שטייט אינעווענדיג, ס'איז נישטא קיין איסור הוצאה והכנסה, ס'ארט מיך נישט אז ווען ער איז מוציא ומכניס פונעם עני וואס שטייט אינדרויסן. דאס איז די ווערטער וואס שטייט דא. פרעגט גמרא האי איסקופה מאי, וואסערע דין האט דער איסקופה אילימא איסקופת רשות הרבים, ס'האט ממש א דין ווי א איסקופת רשות הרבים, און ס'איז כדאי דער עולם אריין. קוק אין רש י, רש י זאגט אז ווען מ'רעדט פון א איסקופה וואס שטייט ביים רשות הרבים שטייט צווישן דעם מבוי און דעם רשות הרבים, יא, ווייל לכאורה ווי איך האב עס פארשטאנען איז רש י האט פארשטאנען אז אויב זוכסטו א ציור ווי די איסקופה שטייט ביים רשות הרבים רעדט נישט פון א הויז, די אמאליגע בתים זענען נישט געווען אויפן רשות הרבים, די אמאליגע בתים זענען געווען אינעם חצר. וואס די חצר איז געווען אין א מבוי, און די מבוי איז געשטאנען ביים טיר פון רשות הרבים, דו ווילסט דא טרעפן א איילענד וואס ארבעט צווישן א רשות היחיד און א רשות הרבים דארפסטו גיין צום טיר פונעם מבוי, ווייל די מבוי באקומט דאך א דין רשות היחיד, און דארטן ביים טיר ממש ביים עפענונג פון דעם דעד ענד פון דעם פון דעם געסל, דארט קענסטו אנהייבן די שאלה, ס'איז רשות הרבים צו ס'איז רשות היחיד. זאגט רשי, וויאזוי האב איך א איסקופה וואס זאל האבן א דין ווי רשות היחיד, כגון איסקופת מבוי שאין עליו תקרה ס'האט נישט קיין דאך אונז וועלן זעהן מארגן אם ירצה ה' אין די גמרא אז א דאך טוישט דא די גאנצע הלכה ס'דא א דין פון פי תקרה יורד כ'קען עס אנקוקן ווי די דאך גייט אראפ און ס'שאפט א מחיצה סאו די ערשטע תנאי אז די סטעפ זאל קענען בלייבן א רשות הרבים איז דא נישט דא קיין דעכל איבער דעם סטעפ ואין גבוה ג' מן הקרקע אויב איז עס העכער ווי ווי דריי טפחים פון די קרקע ווערט עס שוין א כרמל. פון דריי ביז צען א סטעפ ברשות הרבים איז הייבט אן האבן א דין ווי א כרמלית יא איז דא רעדט מען ווען א זאך איז האט נישט קיין דריי טפחים ווערט דאך עס בטל צו די קרקעית רשות הרבים איז דאס איז נאך א תנאי וואס פאדערט זיך אז דאס איז נאך א תנאי וואס פאדערט זיך אז זאל קענען הייסן רשות הרבים נאך א זאך ולחי שבמבוי לפנים הימנו און א שאד קיינער האט נישט אויפגעמישט די מתיבתא געס. קיינער האט עס נישט דא. איז אין מתיבתא קען מען זען די פיקטשערס אז ס'איז דא א לחי. א לחי איז נאך א זאך וואס העלפט מיך מתיר צו זיין א מבוי צו טראגן. איז כדאי די ל אויב די לחי שטייט האסט עס דארט? ווייז פארן עולם. איי איך מיין איין פעידזש צוריק. אויב איז אויב די לחי איז מלפנים פשט איז. אז דער לחי איז אינעווענדיג אינעם מבוי און די אסקופה די סטעפ איז אינדרויסן פון דער לחי, גיי ווייז פארן עולם, גייט דער לחי נישט פועל זיין, לחי איז דזשאסט א פאול, גייט דער לחי נישט פועל זיין, גייט דער לחי נישט פועל זיין אויפן אסקופה, אויב דער לחי איז מבחוץ, פשט איז אז דער מבוי מיט די אסקופה צוזאמען זענען פון אינעווענדיג און דער לחי איז פון אינדרויסן, אין אזא פאל וואלט דער לחי דא פועל געווען אונז וועלן זען קלארער מארגן, על כל פנים רש"י לייגט דא צו געוויסע תנאים אין די אויסשטעל פון די מבוי אז זאל נאך אלץ הייסן א רשות הרבים, גיי מיר צוריק צו די גמרא, האסט עס געזען? ס'שטימט? האסט געזען די לחי? ער ווייזט די לחי מבפנים? גיי מיר ווייטער, איז על כל פנים, אויב רעדט מען דא פון א אסקופה וואס האט א דין ווי א רשות הרבים, נוטל מבעל הבית, ווי האב איך א רעכט צו גיין מוציא זיין די אסקופה וואס האט א דין ווי רשות הרבים? ווי האב איך א. א רעכט צו גיין מוציא זיין מרשות היחיד פונעם בעל הבית אריין צום אסקופה וואס האט דא א דין ווי א רשות הרבים הא מפיק הא מפיק מרשות היחיד לרשות הרבים ס'איז דאך א געהעריגע הוצאה ואלא אסקופת רשות היחיד יעצט לאמיר נאכאמאל אריינקוקן אין רש"י וויאזוי גייען מיר דא שאפן א אסקופה וואס האט א דין ווי רשות היחיד זאגט רש"י איין פאל כגון עומדת תחת התקרה אויב די ס'איז דא א דעכל איבער די אסקופה איבער דעם סטעפ וואס שטייט דארטן ביים טיר פונעם מבוי או לפנים מן הלחי אדער די לחי איז מבחוץ פונעם אסקופה און די אסקופה איז אינעווענדיג, או גבוה י' ורחב ד' אדער עס האט א אייגענע רשות, יא, ס'איז א זאך וואס שטייט ברשות הרבים, וואס איז גבוה י' ורחב ד' האט דאך א דין ווי רשות היחיד על כל פנים רש"י געבט אן פארשידענע פעלער, וויאזוי די אסקופה קען האבן א דין רשות היחיד, ואלא אסקופת רשות היחיד נוטל מן העני, האב איך א רעכט צו מכניס און מוציא זיין פונעם עני וואס שטייט ברשות הרבים, כמ א. רשות הרבים לרשות היחיד, איז די גמרא האט שוין אויסגעשלאסן אז די איסקופה איז א רשות הרבים, די גמרא האט שוין אויסגעשלאסן אז די איסקופה איז א רשות היחיד, יעצט גיימיר פרובירן זעהן אפשר איז די איסקופה א כרמלית, אלא איסקופת כרמלית, ווילסט מיר זאגן אז ס'האט א דין כרמלית, זאגט רש"י, וויאזוי שאפט זיך דא א דין כרמלית, אינה גבוהה י', ס'איז ווייניגער ווי י' טפחים, מילא איז נישט קיין רשות היחיד, אלא רחבה ד', אבער ס'איז ברייט ד' טפחים, דאס איז זיך אונזער יסוד, אז יעדע זאך. וואס איז ד' טפחים גרויס און ס'שטייט צווישן דריי און צען, האט דאך א דין כרמלית, ווילסטו זאגן מ'רעדט דא פון אזא פאל נוטל ונותן לכתחילה? יעצט פרעגט ער אויף ביידע פעלער צו איך טראג אריין אין רשות היחיד צו איך טראג ארויס אין רשות הרבים, ווי ביסטו מיר דאס מתיר? סוף סוף איסורא מיהא איתא, ס'דארף זיין אן איסור דרבנן, ווייל מדרבנן טאר מען נישט טראגן פון א כרמלית צו רשות היחיד,

סיי צום רשות היחיד ואוי מצומח לרשות הרבים און רשות היחיד, מילא טראג איך פון רשות היחיד צו רשות צו די איסקופה, איז נישטא קיין איסור ווייל ס'איז בטל צום רשות היחיד, טראג איך צום רשות הרבים איז נישטא קיין איסור ווייל ס'איז בטל צום רשות הרבים, וועגן דעם ס'איז א מקום פטור ס'שאפט נישט קיין חיובים. פירט די גמרא אויס כי הא דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו ד' על ד' טפחים איז מותר בני רשות היחיד ובני רשות הרבים לכתף עליו ביידע מעגן זיך דארט אפרוען, ובלבד שלא יחליפו, אבער דער מענטש קען נישט מאכן קיין טריקס, ער קען נישט ארויסטראגן, דער בעל הבית ער טראגט ארויס זיין בעקפעק, ער לייגט עס אראפ אין דעם מקום פטור, און נאכדעם טראגט ער עס ווייטער אריין אין רשות הרבים, ווען א מענטש מאכט די גאנצע, ער טראגט ארויס סיי פון רשות היחיד, סיי פון רשות הרבים, מיט הנחה אינעם מקום פטור, הגם מדאורייתא און אפילו מדרבנן האט ער דא געטון צוויי זאכן וואס ביידע זענען מותר. אונז זאגן מיר קלאר אז א מענטש מעג טראגן מרשות היחיד צום מקום פטור, און אונז זאגן מיר אז א מענטש מעג טראגן פונעם מקום פטור צום רשות הרבים, אבער ווען ער טוט ביידע זעט ער אויס ווי א מעביר מרשות לרשות, דאס האבן חז"ל גע'אסר'ט, ווי ס'איז קלאר מבואר אין די ברייתא אז דער מענטש וואס שטייט אויפן איסקופה ובלבד שלא יטול, שטיי נישט דא אויפן איילענד און נעם פונעם בעל הבית און טראג עס ארויס ביזן עני, און. און אין אונזער פאל זאגן מיר אפילו דעם בעל הבית וואס ער שטייט אינעווענדיג, ער זאל עס אויך נישט טון מיט דעם וואס ער שטעלט זיך אפ אינעם מקום פטור און ער גייט ווייטער. אמר מר, אונז האבן געלערנט דארטן די ברייתא ובלבד שלא יטול מבעל הבית ונותן לעני מעני ונותן לבעל הבית, דאס האבן מיר יעצט אויסגעשמועסט אז דער מענטש וואס שטייט אויפן מקום פטור זאל נישט טון קיין צוויי פעלער פון פטורים, פשט איז ער נעמט פונעם בעל הבית און ער טראגט עס אריין אינעם מקום פטור וואס ער האט געטון איין פטור און נאכדעם טראגט ער עס ווייטער פון בעל הבית ווייל למעשה האט ער משלים געווען א גאנצע העברה און הגם ס'איז נישט אסור בעצם ווייל ער האט עס געטון אויף א וועג וואס וואס זאל זיין פטור אבער חז"ל האבן עס גע'אסר'ט. שטייט ווייטער ואם נטל ונתן שלשתן פטורים אויב האט ער עס יא געטון איז זענען אלע דריי פטור ווייל די ווייל די בעל הבית האט נאר געמאכט בעל הבית אפשר האט גארנישט געמאכט און דער עני האט אויך גארנישט געמאכט און דער מענטש אליין האט דאך אויך נאר געמאכט צוויי תירם, ממילא קיין איסור דאורייתא האט עס נישט. זאגט די גמרא לימא תיהוי תיובתא דרבא, די גמרא וויל פרעגן, אונז זעמיר שוין כמעט פערטיג, לימא תיהוי תיובתא דרבא, די גמרא וויל פרעגן פון די ברייתא אויף א הלכה פון רבא, רבא זאגט זייער א אינטערעסאנטע הלכה דארף מען צולייגן קאפ, המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' ברשות הרבים, א מענטש נעמט א באל, ער הייבט עס אויף פון די פלאר, אין רשות הרבים, און ער הייבט אן וואקן, און ווען ער וואקט. לייגט עס ארויף אויף זיין קאפ, ער לייגט עס ארויף העכער ווי י' טפחים, קומט אויס בשעת די העברה האב איך עס ארויסגעטראגן אין א מקום פטור, העכער פון י' טפחים איז פטור, יא? און נאכדעם גיי איך און איך מאך א הנחה, מאך איך נאכאמאל א הנחה ברשות הרבים, פשט איז כ'האב געמאכט א עקירה און א הנחה ברשות הרבים דרך מקום פטור, איז זאגט רבא. אז אף על פי שהעבירו דרך עליו, אפילו ער לייגט ער עס אויף העכער י' טפחים, העכער זיין קאפ, וואס איז א מקום פטור, איז חייב, איז ער חייב, איז דאך מורא'דיג שווער, דא זאגט רבא אז ס'ארט מיך נישט ווען איך וואק דורך אינמיטן מיין מעשה, אינמיטן מיין מעשה הוצאה וואק איך דורך א מקום פטור, גייט עס נישט אפהאקן, אזוי ווי אונז האבן שוין אויבן געהאט מיט דעם סטיו. א מענטש האט די פראפערטי אין פראנט פון א פון א געשעפט, ער נעמט מחנות און ער טראגט עס ארויס צום רשות הרבים, זאגט די און ער וואקט דורך די די שטח וואו ס'איז דא די איצטבאות, די פלעצער וואו דער עולם וואקט, דרך סטיו האט מען אויך מחייב געווען, און אזא הלכה זאגט דא רבא אז דאס אז דו הייבסט עס אויף העכער למעלה מי' און דו לייגסט עס אין א מקום פטור העלפט מיך נישט דא, און און הוצאה והכנסה דרך מקום פטור. און נאך אלץ חייב, און דא ביי אונזער מעשה זאגט מען אז ווען דער מענטש נעמט מרשות היחיד און ער גייט דורך א מקום פטור וואס דאס איז די איסקופא און ער טראגט עס לרשות הרבים וואס לכאורה דארף עס זיין די זעלבע פאל ווי רבא איך האב געמאכט א עקירה אין איין רשות איך האב געמאכט א הנחה אין די צווייטע רשות נאר אינמיטן בין איך דורך אינמיטן בין איך דורך א מקום פטור דא זאגסטו מיר דאס גייט די גמרא ענטפערן דו זאגסט מיר אז איך בין שוין פטור ענטפערט די גמרא התם לא נח דארט איז אויף קיין שום פאל נישט געווען קיין הנחה אין מקום פטור, ווילאנג ס'נישט דא קיין הנחה האקט זיך נישט אפ די מעשה המלאכה, שטערט מיך נישט אז כ'האב דורך געוואקט אז כ'האב דורך געוואקט א מקום פטור אזוי ווי אונז האבן צוגעשטעלט די פאל פון סטיו, הכא נח, דא האב איך פאקטיש געמאכט א הנחה, שאלה אין די ראשונים וויאזוי די הנחה ארבעט, ס'דא וואס זאגן די עצם פאקט אז איך שטיי אויף איין פלאץ אויפן איסקופא און איך נעם עס, איז גופא של אדם נייח, און ווען די יד איז אינעם זעלבן רשות פונעם מענטש, זאג איך אז ידו איז אויך נייח, און דאס איך טראג עס נאכדעם ווייטער, איז א נייע עקירה א נייע הנחה, אנדערע ראשונים זאגן ניין, איך דארף עס ממש אראפלייגן, נישט אזוי קלאר די חלק, אבער די גמרא מאכט א זייער א קלארע חילוק, אז די ברייתא קוק איך אן ווי עס איז געווען א הנחה. אין מקום פטור, וואס דעמאלט האקט עס אפ צווישן די עקירה, און ס'האקט אפ צווישן די הנחה, ווערסעס אין רבא'ס דין, וואס אין יעדן פאל איז עס נישט געווען קיין נח, סך הכל וואקט ער מיט א באול העכער זיין קאפ האט עס קיינמאל נישט אראפגעלייגט, ממילא אז ס'נישט געווען קיין נח אין מקום פטור, און די עקירה און די הנחה זענען געווען אין איין צי, איז ער יא חייב, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.